זאגט די הייליגע גמרא האלט מען דף מ' עמוד א' ממש פון אויבן. אמר רב, האט רב געזאגט, טול ברוך טול ברוך, מ'רעדט דא פון א מענטש ווי רש"י שמועסט אויס, א מענטש האט געמאכט המוציא און די סדר איז געווען אז די בעל המוציא פלעגט יוצא זיין יעדן איינעם מיט זיין ברכה און דערנאך פלעגט ער אויסטיילן מוציא'ס און ער זאגט פאר יעדן טול ברוך נעם דיר דיין המוציא וואס איך האב יעצט דיך מוציא געווען מיט א ברכה, סאו אין קורצן גערעדט רעדט ער אויס נאך זיין ברכת המוציא, זאגט די גמרא אין צריך לברך, ס'הייסט נישט קיין היסח הדעת, ס'הייסט נישט קיין הפסק, הגם מען טרעפט למשל, רש"י ברענגט א משל פון סח בין תפילין לתפילין, צריך לברך, א מענטש מאכט א ברכה אויף די תפילין, און צווישן איין אנטון די תפילין און די צווייטע רעדט ער דארף ער מאכן נאך א ברכה, איז דא הייסט עס נישט קיין הפסק, ווייל ס'איז אלעס לצורך, ס'איז אלעס לצורך הפת, לצורך הסעודה. אז איך דארף אויסטיילן דא די מוציא'ס פארן עולם, הבא מלח הבא לפתן, אויב ער זאגט ברענג זאלץ, ברענג שמירעכץ, איז צריך לברך, דאס איז איין שיטה, אז ס'הייסט יא א הפסק ווייל ס'איז שוין נישט ממש לצורך, רבי יוחנן אמר אפילו רבי יוחנן אמר אפילו הביאו מלח הביאו לפתן, נמי אין צריך לברך, און ווי רש"י שמועסט אויס שאף זו צורך ברכה, שתהא פרוסה של ברכה נאכלת בטעם, אז א מענטש קען עסן ברויט ס'א כבוד פאר די ברכה זאל זיין א געשמאקע ברויט אז א מענטש אפילו א מענטש מאכט המוציא וועט קענען מיטנעמען א שטיקל אייערשפייז א שטיקל דאס זאל מאכן די די ברויט מער אפעטיטליך איז עס אלץ א חשיבות פאר די ברכה ממילא אז א מענטש זאגט ברענג מיט די לפתן ברענג מיט די צושפייז הייסט עס נישט קיין הפסק, זאגט אבער רבי יוחנן ווייטער, גביל לתורי גביל לתורי, לייגטס אריין די די היי די די מורסן רופט עס רש"י, די די די זרעים וואס מען פלעגט געבן פאר די בהמה, לייגטס עס אריין אין וואסער און מישטס עס אויס אז די בהמה זאל האבן וואס צו עסן, אויב א מענטש זאגט דאס צווישן זיין ברכה און זיין אריינבייסן אין די חלה אין זיין ברויט איז צריך לברך, דארף ער יא. צריך לברך דארף ער יא מאכן נאכאמאל א ברכה ווייל ס'הייסט א הפסק, רב ששת אמר, אפילו גביל לתורי נמי אין צריך לברך הייסט נישט קיין הפסק, דאמר רב יהודה אמר רב, אסור לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו, א מענטש טאר נישט עסן פאר ער געט צו עסן פאר זיינע בהמות, שנאמר שטייט אין פסוק ונתתי עשב בשדך לבהמתך, און נאכדעם והדר ואכלת ושבעת און אונז דארף מען זיך פירן הדבק במדותיו אונז דארף מען זיך פירן אין די וועגן פונעם אייבערשטן אויב דער אייבערשטער געבט קודם צו עסן פאר די בהמה מדגיש אז קודם נעמט מען קער פון די בהמות אין פעלד דארף מען אונז אויך זיך אזוי פירן ממילא דאס וואס איך הייס געבן צו עסן פאר מיין בהמה איז ממש צורך סעודה ווייל ווילאנג מיין בהמה באקומט נישט קיין צו עסן קען איך נישט עסן און יעדע זאך וואס איז צורך סעודה הייסט נישט קיין הפסק ס'איז נישט ערגער ווי הבא מלח הבא לפתן און איך דארף נישט איבערמאכן קיין ברכה דא די באקאנטע מעשה אז די דרכי תשובה איז געווען ביי ר' שייעלע קערעסטיר אויף שבת צו אמאל ביי א סעודה האט ער געזען ווי נאך די המוציא קראצט ער ארויס פון די ווייכע און ער געבט עס פאר א מענטש וואס האט נישט קיין ציינער און דרכי תשובה געשריגן הפסק הפסק מען טאר נישט מפסיק זיין צווישן המוציא און קראצן ווייכן ר' שייעלע האט אים געוויזן די גמרא האט ער געזאגט אז א מענטש איז דאך נישט ערגער ווי א בהמה און אויב פאר א בהמה מעג מען גביל לתורי גביל לתורי. מעג מען פאר א מענטש אויך א באקאנטע חסידישע מעשה זאגט די הייליגע גמרא ווייטער אמר רבא בר שמואל משום רבי חייא אין הבוצע רשאי לבצוע עד שיביאו מלח או לפתן לפני כל אחד ואחד ווייל אונז האבן דאך געלערנט דא יעצט אז ס'איז אן ענין אז א מענטש זאל האבן די מלח מיט לפתן מיט זיין ברויט אז ווען ער מאכט די ברכה און ער עסט נאכדעם די ברויט זאל עס זיין מיט א גוטע טעם, ס'א כבוד פאר די ברכה ווען די ברויט איז צוגעשטעלט, אבער גיין מפסיק זיין, אונז האמיר עס געלערנט אויף אזוי ווייט, אז ס'הייסט נישט קיין הפסק, און ער דארף נישט איבערמאכן א ברכה, דאס איז אוודאי בדיעבד, אבער לכתחילה זאל א מענטש עוואוידן די פראבלעם, וועגן דעם, א מענטש זאל זיך נישט זעצן עסן קיין ברויט, ביז ס'איז דא מלח ולפתן, ביז ס'איז צוגעגרייט די אלע צושפייזן פאר יעדן איינעם, אזוי אז קיינער זאל נישט דארפן מפסיק זיין צווישן די ברכה און מ'זאל נישט צוקומען לידי הפסק, אפילו מעיקר הדין דארף איך נישט מאכן נאך א ברכה, ס'בלייבט א, אבער ס'בלייבט נאך אלץ א בדיעבד און לכתחילה דארף איך עס עוואוידן, פארציילט די גמרא רבא בר שמואל, דער זעלבער רבא בר שמואל וואס האט יעצט געזאגט די הלכה איז איקלע לבי ריש גלותא, איז אנגעקומען אין הויז פון ריש גלותא אפיקו ליה ריפתא, האט מען אים געגעבן ברויט ובצע להדיא, און ער האט נישט אויסגעווארט ביז מען ברענגט מלח ולפתן, נאר ער האט תיכף זיך געזעצט עסן. אמרי ליה, האבן אים דארטן די בני בית פונעם ריש גלותא געפרעגט, הדר מר משמעתי', דו האסט צוריקגעצויגן פון דיין אייגענע הלכה וואס זאגט אז מ'זאל נישט מאכן קיין המוציא ביז מ'האט די אלע גוטע דיפס, אמר להו, האט ער געענטפערט, לית דין צריך בשש, לית דין צריך בשש, אז ווען מ'רעדט פון אזעלכע מינע גוטע ברויט, ווען מ'רעדט פון אזעלכע מינע גוטע ברויט וואס מ'האט סערווירט אינעם הויז פונעם ריש גלותא, וואס דאס איז געווען א ריינע ברויט, ס'האט נישט געדארפט צוקומען צו לפתן ומלח, אזא מין ברויט איז גענוג חשוב לברכה, ס'איז גענוג אפעטיטליך פארן ברכה, אז איך דארף נישט אויסווארטן פאר מלח ולפתן, די הלכה וואס רבא בר שמואל האט געזאגט, דאס רעדט מען פון אלגעמיינע ברויט וואס איז נישט אזוי אפעטיטליך און דארט דארף איך יא צוקומען צו די מלח ולפתן, ברענגט די גמרא נאך א הלכה. דף מ עמוד א' ביי די צוויי פינטלעך, ואמר רבא בר שמואל, נאך א מימרא פון רבא בר שמואל משום רבי חייא, האט ער געזאגט אזוי, אין מי רגלים כלים אלא בישיבה, ווען א מענטש דארף ארויסגעבן מי רגלים, איז די טבע הדברים טענה'ט יעצט די גמרא, אז אויב טוט ער עס נישט זיצעדיג, ער טוט עס נאר שטייעדיג, איז גייט ער נישט ארויסגעבן זיין גאנצע מי רגלים, פארוואס? ווייל מי רגלים ארבעט דאך אלץ בקילוח, ווען א מענטש הייבט אן משתין זיין, עס קומט די קילוח מיטן גאנצן קראפט, עס איז ווייט פונעם מענטש. צוביסלעך ווערט די השתנה שוואכער און שוואכער, קומט עס אלץ אן נענטער צום מענטש. ווען ס'ווערט שוין זייער נאנט צום מענטש, האט דער מענטש מורא אז ס'וועט צוריק ארויפשפריצן אויף אים, די מי רגלים וועט ארויפגיין אויף זיין פיס, און אונז האבן שוין גערעדט אז מענטשן האבן, אז די גמרא זאגט מ'דארף אכט געבן, מ'דארף אפווישן די. די ניתוזין וואס קומען אויף די דאס אז א מענטש זאל נישט מוציא לעז זיין און זאגן אז ער איז נישט געזונט איז א כרות שפכה מילא מענטשן פלעגן זיך גרינגער מאכן זיי פלעגן איינציען זיי פלעגן צוריק ציען די מי רגלים ווען ס'איז אנגעקומען מער צום סוף כדי ס'זאל נישט ארויפשפריצן אויף די פיס איז אין אנדערע ווערטער די גמרא גייט שוין געבן עצות וויאזוי מ'זאל יא קענען משתין זיין די גאנצע אמר רב כהנא בעפר תיחוח אפילו בעמידה ווען א מענטש איז משתין אין ווייכע ערד וואס זאפט עס תיכף איין און שפריצט נישט צוריק איז קען ער יא ארויסגעבן די גאנצע דאס איז איין עצה וואס די גמרא געט ואי ליכא עפר תיחוח איז יעמוד במקום גבוה מענטש שטייט אויף א הויעכע פלאץ וישתין למקום מדרון און ער איז משתין אויף א שיפע פלאץ וואס פארט אויף אראפ מילא אזוי שפריצט עס נישט צוריק און די גמרא אין אנדערע ווערטער וויל וויל דיר געבן די עצה זאלסט טאקע אזוי טון, ווייל צוריק נעמען מי רגלים האט מען שוין געהאט אויבן א גמרא אז ס'איז זייער נישט קיין געזונטע זאך, ס'איז געברענגט א קרענק. ואמר רבא בר שמואל משמיה דרבי חייא, נאך א מימרא פון דעם זעלבן מאן דאמר אז אחר כל אכילתך אכול מלח, נאך אלע דיינע סעודות זאלסטו עסן זאלץ, ואחר כל שתייתך, א מענטש איז דער סדר געווען צו טרינקען וויין, וואס א מענטש טרינקט איז ואחר כל. שתייתך שתה מים זאלסטו טרינקן וואסער, ואי אתה ניזוק עסן, דאס ווייסן מיר דאך פונעם רמב"ם אז ס'נישט דא נאך אזא זאך וואס איז גורם פראבלעמען וואס איז גורם קרענק ווי עסן וואס א מענטש עסט, איז אז א מענטש עסט אביסל זאלץ און אדער ער טרינקט צו וואסער באהיט עס אים אז די עסן זאל אים נישט שאטן, דער רמ"א זאגט שוין אז אונזערע מאכלים וואס האבן לכתחילה זאלץ אדער עס איז לכתחילה אריינגעמישט מיט וואסער דף מ עמוד א' אינמיטן די עמוד. אז ס'איז אריינגעמישט וואסער דערין איז האט עס די מעלות. תניא אידך אונז האבן אויך אזוי געלערנט א ברייתא, אכל כל מאכל ולא אכל מלח, שתה כל משקה ולא שתה מים, איז ביום ידאג מן ריח הפה, בלילה ידאג מן אסכרה, ס'ברענגט א קרענק וואס הייסט אסכרה, און וועגן דעם איז כדאי אז מ'זאל אלץ צוטרינקן אביסל וואסער. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן המקפה אכילתו במים, וויאזוי טייטשט. וויאזוי טייטשט רשי המקפה דער עולם קען אריינקוקן, שותה מים הרבה, א מענטש טרינקט אסאך וואסער אחר אכילתו נאך זיין עסן, עד שאכילתו צפה במים, ער האט געענדיגט עסן יעצט טרינקט ער א גוטע צוואַנציק אונסעס וואסער, איך ווייס עפעס א זאך וואס זאל הייסן אסאך וואסער נישט סתם אביסל וואסער, אז זיין עסן אין זיין מאגן שווימט יעצט אין וואסער, איז אינו בא לידי חולי מעים, קומט ער נישט לידי חולי מעים, א גוטע עצה, וכמה אמר רב חסדא, וויפיל איז קיתון לפת, די מפרשים זאגן אז אמאל איז געווען א פונקטליכע שיעור אויף א קיתון, א פונקטליכע שיעור אויף א פת, שווער צו וויסן וויפיל ס'מיינט היינט, אבער יעדער קען זיך אליין אויס'משל'ן אז מ'טרינקט גענוג וואסער פאר יעדע ביסל אכילה וואס מ'עסט ביז ס'שווימט. אמר רב מרי אמר רבי יוחנן הרגיל בעדשים, א מענטש וואס איז געוואוינט צו עסן עדשים, דאס איז בונדלעך, אחת לשלושים יום, איינמאל אין דרייסיג טעג, מונע אסכרה מתוך ביתו ער פארמיידט די קרענק פון אסכרה פון זיך און פון זיין הויזגעזינד, די אלע וואס עסן די עדשים זאגט רשי, פארוואס שהחולי בא מחמת עצור בני מעים? די פראבלעם פון אסכרה קומט פון קאנסטיפעישן ועדשים משלשלים, די טבע הדברים פון בונדלעך ווייסט יעדער אז ס'איז משלשל, אז ס'איז משלשל איז עס מונע פון אסכרה, אבל כל יומא זאגט די גמרא ווייטער לא, א מענטש זאל נישט עסן יעדן טאג קיין בונדלעך, מאי טעמא משום דקשה לריח הפה, ס'איז קשה לריח הפה, ואמר רב מרי אמר ר' יוחנן, הרגיל בחרדל אחת לשלשים יום מונע חלאים מתוך ביתו, איינער וואס עסט מאסטערד איינמאל אין דרייסיג טעג איז עס מונע חלאים, אבל כל יומא לא. מאי טעמא משום דקשה לחולשא דליבא ס'ברענגט א שוואכקייט אין הארץ, אמר רב חייא בר אשי אביסל אנדערש משום דקשה לחולשא דליבא אז ס'איז שווער אויף דער וואס האט א שוואכע הארץ אפשר דארף מען אזוי לערנען, אמר רב חייא בר אשי אמר רב הרגיל בדגים קטנים איינער וואס עסט קליינע פישלעך הערינג אינו בא לידי חולי מעים קומט נישט צו צו די חולי מעים ולא עוד אלא שדגים קטנים מפרין ומרבין ומברין כל גופו של אדם ס'מאכט א מענטש זאל זיין פורה ורבה און ס'מאכט אים געזונט, אמר רבי חמא ברבי חנינא הרגיל בקצח א מענטש עסט. די וועדזשטעבל וואס הייסט קצח, רשי ברענגט צוויי פשטים, איינס אז ס'מיינט ניילא, די צווייטע איז אני שמעתי מין זרעים שזורעין אותו בארץ ישראל, מ'רופט עס היינט שאמור, כ'ווייס נישט פונקטליך וואס ס'איז, אבער אזוי רופט מען עס, איז אינו בא לידי כאב לב קומט ער נישט צו צו קיין הארץ וויי מיתיבי, רבן שמעון בן גמליאל אומר קצח אחד מששים סמני המות הוא. אז די קצח וואס האבן מיר יעצט גערעדט וואס דו זאגסט אז ס'היילט די הארץ אז ס'פארמיידט כאב לב דאס איז גאר איינס פון די זעכציג סמני המות וואס איז דא ס'איז סם המות ממש והישן למזרח גרנו איינער שלאפט צו מזרח זייט פון א גורן פון א שייער פון די קצח דמו בראשו איז זיך אליין שולדיג ער איז אזוי ווי קאמיטן סוסייד ווייל ווי רשי שמועסט אויס קומט א מערב ווינט די מערב ווינט איז אזא נאסע און שטאטע ווינט א מסוכ'דיגע ווינט א שטאטע ווינט און ס'ברענגט די די גערוך פון די פון די קצח אויפן מענטש און ס'קען אים זייער שעדיגן, זאגט די גמרא לא קשיא הא בריחו הא בטעמו, אויב א מענטש שמעקט עס איז עס זייער געפארפול, ריח קשה טייטשט רשי אבער הא בטעמו והטעם טוב אז א מענטש עסט עס איז נישט אזא פראבלעם פארציילט די גמרא אימיה דרבי ירמיה אפיא ליה ריפתא. די מאמע פון רבי ירמי' פלעגט אים באקן ברויט און מדבקא ליה זי פלעגט צוקלעבן מיט די קצח כדי די טעם זאל אריינגיין אבער מקלפא ליה שפעטער האט זי עס אראפגענומען כדי ער זאל עס נישט שמעקן. אינטערעסאנטע גמרא. גייען מיר ווייטער. געשטאנען אין אונזער משנה רבי יהודה אומר בורא מיני דשאים אונז האמיר געהאט א מחלוקת רבי יהודה זאגט אז אויף דשא אויף געוויסע גראזן מאכט מען א עקסטער ברכה אונז האמיר געהאט נאך א גירסא אז רבי יהודה זאגט בורא מיני זרעים ערגעץ וואו האבן מיר עס געהאט צו א ברייתא כ'געדענק נישט יעצט פונקטליך אז אז רבי יהודה לערנט אז על כל מין ומין מאך איך א עקסטער ברכה נישט קיין כללית'דיגע ברכה פון בורא פרי האדמה אמר רבי זירא ואיתימא רבי חיננא בר פפא אין הלכה כרבי יהודה נאר ס'איז דען אזוי ווי אונז טוען מיר אז אלע סארטן וועדזשטעבלס גראזן און בונדלעך מאכט מען אדמה ואמר רבי זירא ואיתימא רבי חיננא בר פפא מאי טעמא דרבי יהודה וואס איז די טעם פון רבי יהודה אמר קרא שטייט אין פסוק ברוך השם יום יום זאלסט דאנקן דעם אייבערשטן יעדן טאג פרעגט די גמרא וכי ביום מברכין אותו ובלילה אין מברכין אותו וואס הייסט יום יום איז עפעס א דגוש אז דווקא בייטאג, אלא לומר לך כל יום ויום, ווען דו לויבסט דעם אייבערשטן איז כל יום ויום ויום תן לו מעין ברכותיו, זאלסט אים געבן מעין ברכותיו, פשט איז ווי רש"י זאגט, למשל אז ס'איז שבת, זאלסטו זאגן מקדש השבת, אז ס'איז יום טוב, זאלסטו זאגן מקדש והזמנים, די ברכה זאל אלץ האבן א שייכות מיטן טאג, אין אנדערע ווערטער די ברכות זאלן זיין ספעסיפיק, הכא נמי, כל מין ומין תן לו מעין ברכותיו, אז דשאים, זרעים, אדמה, יעדער איינס זאל זיך האבן זיין ברכה, ו ואמר רבי זירא ואיתימא רבי חיננא בר פפא, נאך א דרש פון די מאן דאמרים, בוא וראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם, די אייבערשטער פירט זיך אין אויף א גאנצע אנדערע סיסטעם ווי סתם מענטשן, מידת בשר ודם כלי ריקן מחזיק, מלא אינו מחזיק, א מענטש האט א באטל, א מענטש האט א שיסל, אז ס'איז פול. גייט שוין מער גארנישט אריין דערין, אז ס'איז ליידיג קען ער נאך אריין לייגן, אבער הקדוש ברוך הוא אינו כן מלא מחזיק ריקן אינו מחזיק, ווען א מענטש איז פול, ער איז מלא וגדוש, קען מען אריין לייגן אים נאך, א ליידיגע זאק פועל'ט נישט גארנישט, ריקן אינו מחזיק שנאמר שטייט אין פסוק והיה אם שמוע תשמע אם שמוע, אויב דו האסט שוין געהערט אלטע אלטע לימודים אלטע לימוד התורה דו ביסט א תלמיד חכם תשמע דעמאלטס קענסטו לערנען ואם לאו אז דו קענסט נישט גארנישט איז לא תשמע קענסטו נישט לערנען דבר אחר אם שמוע בישן אויב דו חזר'סט איבער די אלטע לימודים וואס דו האסט שוין געלערנט, דעמאלטס איז תשמע בחדש, ווי רש"י שמועסט אויס אויף א פלאץ אז ווען א מענטש חזר'ט איז אין די זעלבע לימודים, די זעלבע ישן, יעדער קען עס אליין עדות זאגן, אז אין די זעלבע לימודים זעט ער נייע זאכן, ער האט שוין געלערנט די בלאט פינף מאל, ער לערנט עס א זעקסטע מאל, פלוצלינג באמערקט ער זאכן, עפעס א חשבון, עפעס א פשט, עפעס א דערהער, עפעס א נייע עומק, תשמע בחדש, די זעלבע לימוד ווערט א נייע לימוד, ואם יפנה לבבך, א מענטש זאגט איך דארף נישט חזר'ן, ס'איז מיר גוט, ס'איז מיר גוט וויאזוי ס'איז, ס'איז גענוג כ'האב געלערנט איינמאל שוב לא תשמע, וועט ער נישט זוכה זיין צו די מעלה, גיימער ווייטער זאגט די הייליגע משנה, בירך על פירות האילן, א מענטש האט געמאכט א ברכה אויף א פרי פון, לאמיר זאגן ער נעמט א עפל און ער מאכט דערויף א בורא פרי האדמה יצא, האט ער יא יוצא געווען, ווייל סוף כל סוף, די עפל איז אויך פרי האדמה, עס קומט אויך פון דר'ערד, ועל פירות הארץ, אויב האט ער גענומען א, ער האט גענומען א וועדזשטעבל און געזאגט בורא פרי העץ לא יצא ווייל ס'איז פשוט נישט אמת, די וועדזשטעבל קומט נישט פון קיין בוים, ועל כולם, אויף אלעם אם אמר שהכל נהיה בדברו יצא, די גמרא גייט זיך שוין שטעלן וואס מיינט די ועל כולם פונקטליך, ווי ווייט די ועל כולם גייט, צו שהכל, צו איך קען טאקע מאכן שהכל ממש אויף אלעם. זאגט די הייליגע גמרא, מאן תנא דעיקר אילן ארעא היא, ווער איז דער תנא וואס זאגט אונז אז איך קען אז די עיקר אילן ארעא היא אז אלע פירות איז די עיקר דערפון איז נישט די בוים אליין נאר די עיקר כח די עיקר קראפט די עיקר השפעה איז קומט פון די קרקע אין אנדערע ווערטער אז אויף א פירות האילן קען איך אויך מאכן האדמה ווייל די עיקר פון ווי די פירות איז איז א פירות פון די אדמה. אמר רב נחמן בר יצחק רבי יהודה דתנן האבן געלערנט יבש המעין ונקצץ האילן אז א מענטש האט געברענגט ביכורים אין בית המקדש און ביי די טיים ע י האט ער אראפגעשניטן זיינע ביכורים און ביי די טיים ער קומט אן גרייט צו פארן וכדומה איז די קוואל וואסער אדער די בוים פון ווי די ביכורים פירות קומען איז שוין לאנג נישט דא איז מביא דעמאלטס איז די הלכה אז ער קען ברענגען די ביכורים אדער ואינו קורא ער קען נישט ליינען די פרשה פון ביכורים ווייל דארט זאגט מען מן האדמה אשר נתת לי אז ס'איז נישט דא דער מעיין און ס'איז נישט דא דער אילן און ס'איז נישט דא דער אדמה אשר נתת לי איז מביא ואינו קורא רבי יהודה אומר מביא וקורא רבי יהודה זאגט אז מביא וקורא פארוואס ווייל מיך ארט נישט אז די בוים איז נישט דא אדער די וואסער נישט דא ווייל די עיקר עיקר אילן די עיקר פון ווי די פירות קומען איז פון די ערד. און ווען איך זאג מן האדמה אשר נתת לי מיין איך נישט אזוי ווייט די אילן, איך מיין נישט אזוי ווייט די קוואל, איך מיין דער ערד, און דער ערד איז קל וקיים, דער ערד גייט נישט אין ערגעץ, ממילא זעט מען דא רבי יהודה לערנט אז די עיקר פרי, די עיקר יסוד ושורש פון ווי א פירא קומט איז פון דער ערד, ממילא ביי אונז אויך וועט ער לערנען אז איך קען מאכן פרי האדמה בדיעבד אפילו אויף פירות האילן ווייל עס איז נאך אלץ פרי האדמה. שטייט די משנה אויף פירות הארץ אז א מענטש מאכט א אז א מענטש מאכט א א אויף א וועטשטעבל מאכט ער א העץ איז ער נישט יוצא פרעגט די גמרא פשיטא ס'מאכט דאך נישט קיין סענס בורא פרי העץ איז פשוט נישט אמת אזוי ווי קענסט נישט מאכן בורא פרי הגפן אויף א טאמעיטא יא ס'איז די זעלבע ס'איז די זעלבע זאך, אמר רב נחמן בר יצחק לא נצרכה אלא לרבי יהודה דאמר חיטה מין אילן היא, אונז גיימיר האבן א ברייתא ווי רבי יהודה איז זיך מייחד, מייחס צו א חיטה ווי א מין אילן, און ממילא די ברייתא וויל מיר זאגן אפילו רבי יהודה וואס זאגט מיר אז חיטה מין אילן איז נאר לגבי די שמועס אין די ברייתא, אבער לגבי ברכות איז אפילו ביי חיטה זאל נאכאלץ זיין די הלכה אז איך דארף מאכן א פרי האדמה אויב א מענטש איז א כוסס חיטין. און אויב מאכט ער א פרי העץ האט ער נישט יוצא געווען אפילו אין א געוויסע הינזיכט, רוף איך אן אילן מיטן לשון עץ, וואס די מעשה איז דתניא אונז האבן געלערנט אן אינטערעסאנטע ברייתא, אילן שאכל ממנו אדם הראשון, וואס איז געווען די בוים, די עץ הדעת וואס אדם הראשון האט געגעסן, ר' מאיר אומר גפן היה, ס'איז געווען א גפן בוים, א וויין שטאק. זייער אינטערעסאנטע זאך, פארוואס? שאין לך דבר שמביא יללה על האדם אלא יין, יין איז זייער א גוטע זאך ווען מען נוצט עס ריכטיג, יין ישמח לבב אנוש, אפשר איז דא א זאך אז א מענטש זאל טרינקן יעדן טאג אביסל וויין, און עס איז דא אפשר דאקטוירים וואס זאגן עס איז געזונט, אבער דאס איז אלעס ווי לאנג עס איז אין קאנטראל, ווען א מענטש נוצט וויין אויף נישט א ריכטיגע וועג איז עס דזשאסט רעקט זיין לעבן, ער קומט אן צו ראק באטאם, בפירוש'ע גמרא, שאין לך דבר שמביא יללה על האדם, א אלקאהאליק פארלירט עווענטשעלי אלעס, אלא יין שנאמר וישת מן היין, ער האט געטרינקן וויין וישכר, די מעשה שטייט דארט ביי נח, און דארט איז ארויסגעקומען מורא'דיגע פראבלעמען, נח איז פארשעמט געווארן, ס'האט זיך געענדיגט מיט זנות און מיט מיט מ'האט פארשאלטן כנען, די גאנצע גיהנום האט זיך אויסגעגאסן, אלעס פארוואס? ווייל נח האט זיך אנגעשאשקעט. רבי נחמיה אומר, רבי נחמיה זאגט תאנה היתה, אה, סאו וואס די סברה? די סברה איז אויב דא איז אויך ארויסגעקומען אזא יללה אז וועגן די עץ הדעת, איז נגזר געווארן גזירת מיתה אויף א מענטש, וועל איך דאך זאגן מסברה אז וואס האט די פאטענטשעל צו ברענגען יללה איז דאך יין, וועל איך זאגן אז דא רעדט מען אויך פון א גפן. ר' נחמיה אומר תאנה היתה שבדבר שנתקלקלו בו, בו נתקנו אז מ'זעהט שפעטער נאך די נאכדעם וואס נאך די מעשה פון עץ הדעת איז אריין דעת אין אדם וחוה איז ותפקחנה עיניהם מראות, כ'געדענק נישט פונקטליך די לשון הפסוק, על כל פנים זייערע אויגן האבן זיך געעפנט, זיי האבן זיך אנגעהויבן שעמען אויף דעם וואס זיי זענען נאקעט, זיי האבן זיך דעמאלטס צוגעדעקט, ויתפרו עלה תאנה זיי האבן זיך צוגעדעקט,

אז שבדבר שנתקלקלו בו נתקנו, אויב די תיקון איז געווען מיט א תאנה בוים, איז איז וועל איך זאגן מסברה אז די גאנצע חטא איז געווען ווייל דער אייבערשטער איז אלץ מזמין אז די תיקון זאל זיין במקום החטא, רב צדוק זאגט אז דארט ווי א מענטש האט זיין גרעסטע שוואכקייט דארט קען ער האבן זיין גרעסטע שטארקייט, דער מענטש זעט ער איז זייער לעיזי, מיינט אז בעצם בפנימיות נפשו האט ער א מורא'דיגע כח פון זריזות וכדומה, די אלע עניינים דארט ווי א מענטש דארט ווי זיין טשעלענדזש איז. דארט קען ער ארויסקומען אלס א מלך. גייען מיר ווייטער, רבי יהודה אומר חיטה היתה, אז ס'איז געווען א חיטה, איז דאך געווען עץ הדעת, אז עס האט געגעבן שכל. וועלכע, ביי וועלכע זרעים זעט מען אז ס'געט די מערסטע שכל? איז ביי חיטה. שאין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיטעום טעם דגן. איינמאל וואס א קינד הייבט אן עסן דגן, דעמאלטס קומט צו אים די שכל, ער זאל קענען זאגן טאטי מאמי. איז סלקא דעתך אמינא, הואיל ואמר רבי יהודה חיטה מין אילן, למעשה לויט די ברייתא, קומט אויס אז רבי יהודה איז זיך מייחס צו די עץ הדעת, צו אין אנדערע ווערטער צו חיטה, ווי א מין אילן. איז וואלט איך געוואלט מיינען ליברך עליה בורא פרי העץ איך קען מאכן א בורא פרי העץ קא משמע לן אז ניין, אז די כללים ווען עס קומט צו ברכות איז אינגאנצן אנדערש, היכא מברכינן בורא פרי העץ, ווען מאך איך א בורא פרי העץ, היכא דכי שקלת ליה לפירי, איתיה לגווזא, בלייבן די צווייגלעך, והדר מפיק און די צווייגן געבן נאכאמאל ארויס. פירות איבער'ס יאר אבל היכא דכי שקלת ליה לפירי ליתיה לגווזא גארנישט בלייבט נישט די צווייגן גייען אויך ארום ליתיה לגווזא דהדר מפיק ס'בלייבט גארנישט אז ס'זאל נאכאמאל ארויסקומען פון די זעלבע צווייגן זאל נאכאמאל ארויסקומען פירות לא מברכינן עליה בורא פרי העץ אלא בורא פרי האדמה אין אנדערע ווערטער ס'האבן זייער א קלארע הגדרה וואס מיינט העץ ווען דער עץ איז דא ווען דער עץ גייט מיך ארויסגעבן פירות משנה לשנה אויב דער עץ איז נישט דא קוק איך עס אן ווי די אדמה געבט מיר ארויס פירות לאמיר לערנען נאך א שטיקל. ווילסט עס מאכן שנעל? ועל כולם איז געשטאנען אין די משנה אם אמר שהכל, יא די לעצטע שורה אין די משנה איז געווען אז אויף סיי וואס קען איך מאכן שהכל, איך בין יוצא, גמרא גייט זיך יעצט שטעלן וואס איז די ועל כולם, ביז ווי ווייט גייט די ועל כולם, א מענטש מאכט אויף ברויט מאכט ער א שהכל גייט ער אויך יוצא זיין? האבן מיר א מחלוקת אמוראים, איתמר רב הונא אמר חוץ מן הפת ומן היין, אנדערע ווערטער די ועל כולם גייט נאר ארויף אויף די לעצטע משנה, די לעצטע משנה רעדט זיך פון פירות האילן, די משנה אליין רעדט זיך פון פירות אילן און פירות הארץ, זאגט ער אז אויף די אלע קענסטו מאכן א שהכל, אבער אויף די פריערדיגע משנה וואס רעדט זיך פון פת און פון יין, כיצד מברכין על הפירות, און דארט שטייט חוץ מן הפת חוץ מן היין, דארט רעדט זיך פון פת און יין, דארט גייט נישט זיין די הלכה אז א שהכל וועט יוצא זיין. ורבי יוחנן אמר אפילו פת ויין נימא כתנאי די גמרא וויל עס פרובירן צו מסדר זיין אלס א מחלוקת תנאים וואס האבן געלערנט א ברייתא ראה פת א מענטש זעט ברויט ואמר כמה נאה פת זו ווי שיין איז די פת ברוך המקום שבראה ווי געלויבט איז דער אייבערשטער וואס האט באשאפן די פת יצא האט ער יוצא געווען מיט דעם די נוסח הברכה צו מאכן א ברכה ראה תאנה ואמר כמה נאה תאנה זו ברוך המקום שבראה יצא דברי ר' מאיר אזוי לערנט ר' מאיר ר' מאיר לערנט איך קען מנסח זיין מיין אייגענע נוסח הברכה. און כ'גיי יוצא זיין, רבי יוסי אומר, כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים, בברכות לא יצא, די חכמים האבן געגעבן זייער א פונקטליכע נוסח הברכה, און א מענטש וואס טוישט פון די נוסח הברכה וואס חזל האבן מתקן געווען איז לא יצא ידי חובתו, האבן דאך ממש א גלאטע מחלוקת נימא רב הונא דאמר כרבי יוסי, רב הונא וואס זאגט אז וואס? אז אויף פת ויין קען איך נישט מאכן קיין שהכל ער וועט לערנען ווי רבי יוסי וואס זאגט אז איך מוז מאכן די זעלבע ברכה וואס חזל האבן מתקן געווען ורבי יוחנן וואס אז איך קען מאכן א שהכל, דאמר כר' מאיר וואס זאגט אז ס'מוז נישט זיין ממש מטבע שטבעו חכמים, ווילאנג ס'איז ענדליך פון די זעלבע נוסח הברכה, כ ס'איז די תוכן איז די זעלבע קען איך יוצא זיין, זאגט די גמרא איינס האט נישט מיטן צווייטן, אמר לך רב הונא, רב הונא וועט דיך זאגן אנא דאמרי אפילו לר' מאיר, איך וואס איך זאג אז אויף פת ויין קען איך נישט מאכן קיין שהכל, בעצם קען איך לערנען ווי ר' מאיר אז דער מענטש וואס האט געזאגט ברוך המקום שאמרה, ברוך המקום שבראה, וועט יא יוצא זיין די. עד כאן לא קאמר ר' מאיר התם אלא היכא דקא מדכר שמיה דפת, למעשה די מענטש האט געזאגט כמה נאה פת זו, ער האט דערמאנט די ווארט פת אין זיין ברכה, אבל היכא דלא קא מדכר שמיה דפת, ער זאגט שהכל נהיה בדברו, אפילו ר' מאיר מודה אז מ'וועט נישט יוצא, אבער רבי יוחנן אמר לך רבי יוחנן איך מאך א פארקערטן חשבון, אנא דאמרי אפילו לרבי יוסי איך רבי יוחנן וואס זאג. אז א מענטש קען יוצא זיין מיט א שהכל, וועט לערנען אזוי ווי רבי יוסי, אז ס'מוז זיין א מטבע שטבעו חכמים, מ'טאר נישט משנה זיין, עד כאן לא קאמר רבי יוסי, התם מ'איז נישט יוצא אלא משום דקאמר ברכה דלא תקינו רבנן, דער מענטש מאכט זיך אייגענע נוסחאות, ברוך המקום שבראה, ער נוצט בכלל נישט קיין נוסח וואס חז"ל האבן מתקן געווען, אבל אמר שהכל נהיה בדברו, אפילו חז"ל האבן עס נישט מתקן געווען דא, ער נוצט עס לגבי פת, אבער ער נוצט א נוסח הברכה פון חכמים דתקינו רבנן, אפילו רבי יוסי מודה, וועט רבי יוסי מודה זיין אז מען קען יוצא זיין, ממילא די גמרא האט עס צוטיילט אז די מחלוקת פון די תנאים, די מחלוקת פון אמוראים זענען אנדערע מחלוקת, דערציילט די גמרא א מעשה בנימין רעיא, עס איז געווען א פאסטוך וואס האט געהייסן בנימין כרך ריפתא, ער האט זיך געזעצט עסן זיין ברויט ואמר און ער האט געזאגט בריך מריה דהאי פיתא. געבענטשט זאל זיין דער הער וואס האט באשאפן די ברויט. אמר רב, האט רב געזאגט, יצא, האט יוצא געווען די מצ די חיוב פון מאכן א ברכה, פרעגט די גמרא, והאמר רב, כל ברכה שאין בה הזכרת השם אונז האמיר שוין געהאט אויבן אינה ברכה, ברוך אתה השם, א מענטש זאגט נישט קיין השם, הייסט עס נישט קיין א ברכה, דער מענטש האט געזאגט בריך מריה, נישט געזאגט קיין השם, ענטפערט די גמרא, דארפסט צולייגן א ווארט, דאמר בריך רחמנא, רחמנא איז א לשון פון רחם, ס'איז אזוי ווי השם. ס'א כינוי פארן אייבערשטן מילא איינמאל ער האט געזאגט בריך רחמנא מריה דהאי פיתא האט ער שוין יוצא געווען די האט ער שוין יוצא געווען די מצוה פון ברכת המזון מ'רעדט דא פון ברכה שלאחריו פרעגט יעצט די גמרא והא בעינן שלש ברכות זאגסט מיר אז ער מאכט זיך דא זיין אייגענע נוסח איז בריך רחמנא מריה האט ער יוצא געווען ברכת המזון ברכת המזון באשטייט דאך פון דריי ברכות ענפערט די גמרא מאי יצא דקאמר רב נמי יצא ידי ברכה ראשונה? נאר יוצא געווען די ערשטע ברכה פון הזן, אזוי לערנט רש"י, ס'דא אנדערע וועגן וויאזוי צו לערנען, ברכה ראשונה קען מיינען א פאר ברכה אבער אונז טוען מיר גיין ווי רש"י אז מ'רעדט דא פון ברכה אחרונה, און דער בנימין וואס מאכט דא זיין אייגענע נוסחאות האט טאקע יוצא געווען די ערשטע פון די דריי ברכות וואס מ'דארף מאכן. מאי קא משמע לן פרעגט די גמרא וואס איז די גרויסע חידוש דא אז אף על גב דאמרה בלשון חול אז ער רעדט דא בלשון אראמיש און נישט לשון קודש, האט ער יוצא געווען תנינא, אונז האבן אזוי געלערנט אין א ברייתא ואלו נאמרים בכל לשון, מ'קען זאגן סיי וועלכע פון די זיבעציג שפראכן, דאס איז פרשת סוטה, וידוי מעשר, ס'האמיר שוין געהאט אויבן, דערמאנט וידוי מעשר דאס איז א נוסח וואס מ'האט געזאגט ווען מ'האט געברענגט מעשר, קריאת שמע, קרישמע, תפילה, ברכת המזון, די אלע זאכן קען מען זאגן בכל לשון, ממילא רעדט מען דאך פון ברכת המזון, וואס איז די חידוש אז. דער בנימין האט יוצא געווען, ענפערט די גמרא, איצטריך סלקא דעתך אמינא הני מילי דאמרה בלשון חול, כהיכא דתקין רבנן בלשון קודש, א מענטש נעמט די זעלבע נוסח פון ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם הזן און ער זאגט עס בריך את, איך קען נישט פונקטליך אראמיש, באט ווארט פאר ווארט דעם זעלבן נוסח זאגט ער אין אראמיש אדער אין א אנדערע שפראך, אבל לא אמרה בלשון חול כהיכא דתקין רבנן בלשון קודש, אימא לא, דער מענטש מאכט זיך דא זיין אייגענע נוסח. און ער זאגט אז בריך רחמנא מיט די אלע אנדערע אינטערעסאנטע ווערטער איז אימא לא, וואלט איך געוואלט מיינען נישט יוצא קמשמע לן אז ער קען יוצא זיין גופא, גייען מיר ווייטער נאך א קליין שטיקל אמר רב, אונז האבן מיר אויבן געלערנט אז רב האט געזאגט כל ברכה שאין בה הזכרת השם אינה ברכה אז מען זאגט נישט ברוך אתה השם הייסט נישט קיין ברכה, רבי יוחנן אמר כל ברכה שאין בה מלכות איך זאג נישט מלך העולם אינה ברכה הייסט נישט קיין ברכה, אמר אביי באט אביי זאגט כוותיה דרב מסתברא איך האב א ברייתא דתניא לא עברתי ממצותיך דוד המלך זאגט אין תהלים לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי דרש'נען חז"ל לא עברתי מלברכך פאר איך האב געטון א מצוה האב איך נישט פארגעסן צו מאכן א ברכה ולא שכחתי איך האב נישט פארגעסן מלהזכיר שמך עליו צו דערמאנען דיין נאמען ממילא די די לא שכחתי גייט ארויף אויף די שם אז איך האב נישט פארגעסן צו זאגן השם זעט אויס ווי רב אז איך דארף נאר השם ווי למשל דאס לויקעט אן אז ס'שטייט נישט דא דערמאנט אז איך דארף זאגן מלך העולם ר' יוחנן, עס שרעקט זיך נישט ר' יוחנן תני, ולא שכחתי מלהזכיר שמך ומלכותך עליו ממילא די ולא שכחתי גייט ארויף אויך אויף מלכות, און די ראשונים זאגן שוין איבעראל וואו אונז האמיר געהאט א אייגענע נוסח הברכה למשל פון בנימין רעיא וואס ער געזאגט בריך רחמנא, און די גמרא האט געזאגט אז מ'איז יוצא, רבי יוחנן וועט לערנען דארט עס רעדט זיך, ער האט צולייגט נאך ווערטער אז ס'רעדט זיך, אז ער האט צוגעלייגט צו די ברכה ער האט אויך דערמאנט מלכות, די זעלבע זאך אויבן וואס אונז האמיר געהאט אזוי זאגט די רשב"א ס'איז נישט קיין אייגענע תורה, אז אזוי ווי אונז האמיר אויבן געהאט די נוסח הברכה פון כמה נאה תענה זו ברוך המקום שבראה, איז ברוך המקום וועט טאקע זיין הזכרת השם, און ער טוט צולייגן ברוך המקום מלך עולם וואטעווער די נוסח הברכה איז, און נאר דעמאלטס וועט א מענטש יוצא זיין, און ביז דא איז דער היינטיגע שיעור בסייעתא דשמיא.